אלול איז א ספעשל א ספעשל יאנ א ספעשל חודש א חודש וואס מען האט אונז געגעבן צו פאררעכטן אונזערע מעשים פון א גאנץ יאר מיר האבן שוין נעכטן געשמועסט אז אלול איז די ראשי תיבות פון אני לדודי ודודי לי. איך בין צום אייבערשטן און דער אייבערשטער כביכול איז צו מיר. אידישע קינדער זאגן אונז דארף מען נאר דעם אייבערשטן, און דער אייבערשטער כביכול זאגט ודודי לי. איך בין צו די אידן, מען האט אונז געגעבן א חודש פון תשובה, א חודש פון חשבון הנפש, א חודש פון זיך אנגרייטן אויף דעם גרויסן פארכטיגן יום הדין וואס ווארט אונז, וואס מען גייט אונז משפט'ן דעם גאנצן יאר, אלעס וואס גייט פאסירן דעם קומענדיגן יאר.

וואס איז שוין ווערד אז איך וויל אביסל לערנען? וואס איז שוין ווערד די זאכן וואס איך וויל טון? איך האב דאך אזוי אסאך שלעכטס געטון. דער יצר הרע, ער איז דא לעבן א מענטש און ער שפילט אלץ אויף פאר דעם מענטש אלע זיינע שלעכטע זאכן, און זיינע פלאפס, און זיינע דורכפעלער, אז דער מענטש וויל זיך שוין מקבל זיין עפעס, ער וויל שוין אנהייבן צו ווערן אן ערליכע איד, הייבט ער אים אן אויפשפילן, וואס וועט שוין זיין, און וואס וועט זיין, און ווער דארף דיך, און וואס ביסטו. זייער אסאך מאל קומט דער יצר הרע צו א מענטש מיט א פנים פון א דערהויבענער מענטש, און הייבט אים אן צו פוינטן מיט די פינגער, קוק אן, קוק אן דיינע חברים, קוק אן דיינע חברים ווי זיי שטייגן, קוק אן דיין, קוק, דו דארפסט אים נאכמאכן, דו דארפסט אים נאכמאכן. דו דארפסט דארפסט דיך פירן אזוי ווי אים. אלע פראבלעמען הייבן זיך אן ווען א מענטש זוכט א צווייטן נאכצומאכן. אלע פראבלעמען נעמט זיך פון דעם אז א מענטש זוכט אנטלויפן פון זיך. ער איז נישט צופרידן מיט דעם וואס ער איז, ער וויל זיין ווי א צווייטן. סיי ברוחניות. און סיי בגשמיות. ס'הייבט זיך אן אין חדר, נו? אויב דו רעדסט דארפסטו שוין אהיים גיין, קען נישט דא זיין רעדן. אלע פראבלעמען קומען פון דעם וואס א מענטש איז נישט צופרידן מיט זיך, ער זוכט נישט צו דינען דעם אייבערשטן אזוי ווי ער דארף דינען דעם אייבערשטן, איך גיי נאכמאכן זיין הנהגה, איך גיי נאכמאכן וואס ער טוט, איך גיי איך גיי דאווענען אזוי ווי אים, און איך גיי לערנען אזוי אסאך ווי אים. דער אייבערשטער פארלאנגט נישט פון דיר דו זאלסט זיין ווי א צווייטן. די שיינקייט פון א מענטש אז ער זוכט צו זיין וואס דער אייבערשטער וויל פון מיר, וואס דארף איך טון, וויפיל קען איך טון, וואס קען איך ארויסכאפן אינעם היינטיגן טאג עפעס גוטס? נישט קוקן אויף א צווייטן און אנהייבן האבן חלישות הדעת, קוק אן ווי דער חבר גייט ממש, ער איז אזוי שטארק וואס איך, איך גיי טון וואס ער טוט, איך גיי טון שטערקער וואס ער טוט און נאכדעם קען מען עס נישט טון פאלט מען אראפ. יעדע מענטש איז א וועלט פאר זיך, יעדע מענטש, ר' נתן פלעגט זאגן, ס'איז א וועלט מיט וועלטעלעך. יעדע מענטש איז א וועלט פאר זיך, דאס איז זייער וויכטיג פאר מחנכים צו וויסן, און יעדע טאטע מאמע איז א מחנך, יעדע טאטע מאמע האט א שטוב מיט קינדער, דער מלמד האט נאר אפאר שעה, אפאר שעה א טאג דיין קינד, דו ביסט דאך מיטן קינד דעם גאנצן חלק פונעם טאג, שבתים און פרייטאגס און ימים טובים און די איבעריגע שעות און די. שווערע טעג וואס איז נישט דא קיין סדר, קען מען נישט פארלאנגען פון דעם קינד זיין ווי דעי קינד, און מען קען נישט פארלאנגען פון דעם קינד זיין ווי דעם קינד. איינמאל דו גייסט צו א קינד און דו הייבסט אים אן מחנך צו זיין מיט א שלעכטן אופן, אז דו פארלאנגסט פון אים נישט וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון אים, דו פארלאנגסט פון אים וואס ער קען נישט טון, פון דעם פלאצט נאכדעם די גאנצע זאך, און דער אייבערשטער זאל אפהיטן, די קינדער פאלן נאכדעם אוועק אינגאנצן פון אידישקייט. ווייל ער קען נישט פראדוסן, ער קען נישט צושטעלן פאר די בריאה נאר וויפיל ער קען. אז דו פארלאנגסט פון אים מער וויפיל ער קען, אדער דו פוינטסט אויף אים דו מוזט טון וואס ער טוט, ער קען עס נישט טון און ער טוט עס נישט. יעדע מענטש איז א וועלט פאר זיך, יעדע מענטש דארף פרובירן צו דינען דעם אייבערשטן די מערסטע וואס ער קען לויט זיין וועג, קען נישט קוקן אויף א צווייטן. איין זאך וואס מען קען יא קוקן אויף א צווייטן, זיך אפלערנען פון יענעם, ווי יענער דערהאלט זיך, ווי יענער איז זיך מחזק, ווי יענעם גייט אריבער שוועריקייטן, און ער גייט אריבער זיינע שוועריקייטן, ער גייט ווייטער אן. אה! דאס איז א זאך וואס איך קוק, וואו! קוק אן, א מענטש דערהאלט זיך, א מענטש האט שוועריקייטן אין לעבן, מען פרובירט אים אויס מיט שוועריקייטן, און ער גייט אן, ער גייט אן, וויאזוי מאכט ער עס?

די שיינקייט פון די וועלט וואס דער אייבערשטער האט באשאפן, א קאלערפול וועלט, א קאלער, אלע מיני זאכן, אזא קאלער און אזא קאלער, און אזא סארט זאך און אזא סארט זאך, ס'איז נישט די וועלט איז איין מין זאך, אלע דארפן אויסקוקן די זעלבע, יעדע בחור דארף טראכטן וואס קען איך טון היינט עפעס א גוטע זאך אז דער אייבערשטער זאל הנאה האבן פון מיך, ס'קומט יעצט חודש אלול, לאָמיך מיך פֿאָרנעמען עפּעס, װאָס קען איך לערנען יעדן טאָג? תּהילים קען איך זאָגן? תּהילים איז אַ דבֿר השווה לכל נפֿש. תּהילים קען יעדער אײנער זאָגן. תּהילים דאַרף יעדער אײנער זאָגן. דער רבי זאָגט, װער ס'װיל תּשובֿה טאָן, זאָל זײַן יהי' רגיל באמירת תּהילים. מי שרוצה לזכות לתּשובֿה, זאָל קוקן אין דער צװײטער חלק, סימן ע"ג. מי שרוצה לזכות לתשובה יהי' רגיל באמירת תהלים, זאל זאגן תהלים, זאגט דער רבי צום סוף פון די תורה וזה שאנו רואים, אונז זעהן מיר אז אין די טעג פון אלול, בימי התשובה, בימי אלול ועשרת ימי תשובה, כל ישראל עוסקין אז באמירת תהלים, כי אמירת תהלים מסוגל לתשובה, על כן הוא דבר גדול מאוד, לעסוק תמיד באמירת תהילים זאל מען שטענדיג זאגן תהילים, כי תהילים הוא התעוררות גדול מאוד מאוד להשם יתברך, אשרי שיאחז בה, וואויל איז דער מענטש וואס ער געוויינט זיך צו צו זאגן אביסעלע תהילים יעדן טאג, דאס וועט אים ברענגען צו תשובה טון, דאס וועט אים ברענגען ער זאל זיך קענען דערהאלטן, ס'קומט יעצט חודש אלול. מ'ברענט מ'ברענט אלול אלול אלול מ'האט שוין געזאגט יום כיפור קטן און מ' ביי אונז אין ברסלב זאגט מען שוין לדוד פון יום כיפור קטן ביי מנחה הייבט מען שוין אן צו זאגן לדוד און גייט אריין שבת א שיינע שבת גייען מיר יעצט האבן חודש אלול יעדער איינער גייט האבן א צופ אין הארץ וואס טו איך פאר אלול וואס טו איך לאמיך נעמען א תהלים לאמיך נעמען א תהלים זאגן אביסל תהלים אביסעלע איינער קען זאגן דעם יום תהלים? ענדיגן יעדע וואך דעם ספר תהילים, א מורא'דיגע זאך, אבער איינער האט א שוואכערע עברי, א שוואכערע געדולד, ווייניגער צייט, ס'שטימט אים נאכנישט ביי אים אין קאפ אז ער קען האט צייט יעדן טאג צו זאגן תהילים, אסאך מאל פון אנפאנג מיינט מען אבער איך האב נאכנישט קיין צייט, דו האסט דאך נישט געטראכט אז דו קענסט זאגן יעדן טאג מסכת תענית, א בחור טראכט וואס? איך?

און שיקן נישט אין דייטשלאנד, מען שערט זיך די בערד. ס'פלעגט נישט זיין ביי אידישע קינדער אז מ'זאל זיך שערן די בארד, נישט געווען אזא זאך. ווען האט זיך אנגעפאנגען זיך שערן די בארד? ס'האט זיך אנגעפאנגען מיט השכלה. ס'האט זיך אנגעפאנגען די השכלה, די פארשאלטענע השכלה איז אריינגעקומען אין דייטשלאנד, האט זיך אנגעפאנגען א נייע זאך אז אידישע קינדער, יא, ער שערט די בארד. איך האב געזאגט, פארוואס? מענטשן שערן די בארד, זענען עובר אויף פינף לאוו'ן.

אבער ס'דא מענטש ער כאפט אפילו נישט וואס איז זיין מיט קרישמע, ווען שטיי איך אויף יעדן צופרי טראכט איך צו ליינען קרישמע צופרי, סוף זמן קרישמע איז דאך א מצות עשה דאורייתא אז מ'דארף ליינען קרישמע צופרי, הייליגער באשעפער העלף מיך איך וויל זיין א פשוטע איד, א פשוטע איד, וויל דאווענען שחרית מנחה מעריב, וויל ליינען קרישמע צופרי און ביינאכט, אונז האבן יעצט אנגעפאנגען דעם לימוד ירושלמי, האבן מיר היינט געהאט ירושלמי, אז מ'זאל ליינען קרישמע פאר מ'גייט שלאפן, אז מען ליינט קרישמע פאר מען גייט שלאפן נעמט מען אוועק מיט דעם להבריח את המזיקין, מען נעמט אוועק אלע שדים, אלע זאכן וואס ווילן שלעכט טון פאר א מענטש ברוחניות ובגשמיות, מען ליינט קרישמע, א איד ליינט קרישמע שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, ער נעמט אריין די אמונה אין זיך, טרייבט ער אוועק מיט דעם אלע שלעכטע זאכן, הייליגער באשעפער העלף מיך, העלף מיך איך וויל זיין א איד. הייליגער באשעפער העלף מיך איך וויל אנטון תפילין יעדן טאג, הייליגער באשעפער העלף מיך איך וויל גיין מיט ציצית יעדן טאג, האסט אנגעפאנגען דעם לימוד ירושלמי? אה, מארגן האמער א ירושלמי, איך קוק זיך שוין פאר א טאג פארדעם ווייל איך דארף פארלערנען צופרי געב איך א שיעור גלייך א דף בבלי און א דף ירושלמי, מארגן האמער א ירושלמי, איך קען שפרינגען שפרינגען פון די הויט, דער ירושלמי פרעגט פארוואס שטייט וראיתם אותו ביי ציצית, געדענקסט אזא חזל? וראיתם אותו? וויאזוי ווערט אנגערופן א א חפץ? א ער אדער א זי? וואס איז א חפץ? קענסט דקדוק? וואס איז א א זאך? א זי? א לשון נקבה? אזוי רעדט מען אויף א זאך. א זאך איז א זי. נו, וראיתם אותה? פרעגט די ירושלמי, וראיתם אותו? קוק אויף איר! זאגט ער וראיתם אותו, אז מען קוקט אויף די ציצית קוקט מען אויפן אייבערשטן. וראיתם א מענטש קוקט אויפן ציצית? ווער האט מיר געהייסן גיין אין ציצית? וואס איז די ציצית? וראיתם אותו, איך קוק אויפן אייבערשטן, איך זע דעם אייבערשטן, איך פריי מיך מיט מיין ציצית, דארף א מענטש בעטן, ס'קומט יעצט אלול, יעדן טאג מאך אביסעלע התבודדות, אביסעלע רעדן צום אייבערשטן, ווען א מענטש געוויינט זיך צו צו רעדן צו די אייבישטער, דאס ברענגט אריין אין אים אזא מין אמונה, דו ווייסט וואס האמיר היינט געהאט דא אין קעמפ ר' מרדכי? אונז האמיר געהאט א גרויסע גאסט היינט, דער רבי ר' בער איז אנגעקומען דא צו אונז, פון זונטאג קומט ער שוין אריין, זונטאג איז דער בער, א בער געקומען צו די גארבידזש, דא א בער, א בער, א גרויסע שווארצע בער, איז געקומען זונטאג דא שוין צו, און מאנטאג און היינט, א קינד שטייט אויף צופרי,

דער גארביטש בעג שאקלט זיך. מסתם שאקלט זיך עס פון די ווינט. צוויי פיס אוועק פון איר. א בער. נו נו, וואס דארף א קינד פון דרייצן יאר טון? אראפחלשן, ניין? ער גייט זיך הייבן אויף די צוויי. אזוי. כ'האב אים אויסגעפרעגט די מעשה יעצט. הייליגער באשעפער, כ'ווייס נישט וואס צו טון. דא, כ'האב דא א בער אין פארנט פון מיר. העלף מיך ארויס, די בער זאל מיר גארנישט טון, איך זאל זיך נישט מורא האבן פונעם בער. אנגעפאנגען שטאטליך צוריקצוגיין עושה שלום במרומיו שטאט, שטאט, שטאט. דאס איז א, דאס איז א נארמאלע מעשה? איך פרעג אייך. א קינד דארף דאך אוועק חלש'ן, ניין? מהראש ברענגט עס נאכט ביינאכט, עס איז געווען א ברסלב'ע חסיד געהאלטן אינמיטן התבודדות, ער איז געזיצן אין וואלד אויף א שטיין, ער רעדט צום אייבערשטן, אינמיטן פילט ער איינער באדערט אים די פיס, ער עפנט אויף די אויגן, א גרויסן בער! נו וואס האט ער געטון? דו ווייסט אז דו ווערסט היסטעריש, פון דעם אליינס קען זיך דער בער אויך ווערן דערשראקן. אסאך מאל ווען מ'לויפט אוועק פון א בעל חי, דאס צוטומלט אליינס די בעל חי. גייסט אוועק דיין וועג, נו הייליגער באשעפער איך האב דא א בער אין פארנט פון מיר, העלף מיך וואס טו איך דא? אבער א קינד, א קינד פון צוועלף יאר, ער שטייט אין בעק פון דעם פון דעם באנגעלאו און רעדט צום אייבערשטן, און פלוצלינג שטעלט זיך אויף אויף די צוויי פיס אזוי, הא! געקוקט אין די אויגן, וואס דארף איך טון? הייליגער באשעפער, איך פרעג, וואס האסטו געטון? איך האב געבעטן די אייבערשטער, דער אייבערשטער זאל מיר העלפן אז ער זאל מיר גארנישט טון, איך זאל נישט מורא האבן, איך זאל וויסן וויאזוי גיי איך אוועק פון דא. איך בין אביסל אוועקגעגאנגען און און פטור געווארן פון דעם. נו, דאס ברענגט אריין אזא אמונה אין א מענטש, פרעג איך אים, וואס טראכסטו מארגן צופרי צו טון? גייסטו ווייטער גיין אין בעק פונעם באנגעלאו? מען מעג ראש ישיבה? איך מיין, ס'איז א פראבלעם? זאג איך, ניין, ס'איז נישט קיין פראבלעם, ס'איז נישט קיין שום סכנה, גערעדט צום אייבערשטן אין בעק פון דיין באנגעלאו, אבער ווי אז א מענטש וואלט געדארפט אראפנעמען, אראפרופן יעצט אלע ארגענעזעישאנס, אויסרעדן, און אה, א מענטש רעדט צום אייבערשטן, דאס ברענגט אזא מין אמונה פאר דעם מענטש, מ'קען עס נישט מסביר זיין, יא. געווען אויך דא א מעשה יעצט אין א צווייטע קעמפ אבער אויך א מיידל וואס לערנט ביי אונז אין סקול א גאנץ יאר ממש געגאנגען שיפלען מיט מיט און פלוצלינג די שיפל זינקט א גאנצע דעי קעמפ האט זיך האט זיך שיער דערטראנקן און די לייף גארד הייבט אן ארויסשלעפן איין קינד נאכן צווייטן קינד די קינדער זענען שוין ממש געווען גע'חלש'ט צו גע'חלש'ט צו פאר גע'חלש'ט צו אינמיטן חלש'ן. שוין, דארף מען יעצט נעמען די קינדער און מען דארף זיי רעדן און רעדן און רעדן, אזוי איז עס, א מענטש לעבט נישט מיטן אייבערשטן, א מענטש לעבט נישט מיט אמונה, ווערט ער פארלוירן, כאפט ער א שוועריגקייט גייט אויף אים איבער, ווערט ער אינגאנצן פארלוירן, א מענטש אבער א קינד וואס וואקסט אויף, יעדע זאך בעט ער די אייבערשטער, גייט אריבער, גייט אריבער, די מח בלייבט געזונט, דאס איז אזא מורא'דיגע מתנה וואס אונז האבן באקומען פון די רבי, אזא מין מתנה, רעד צו די אייבערשטער, רעד צו די אייבערשטער. נאכדעם וואס דו טראכסט, נאכדעם וואס דו ווייסט שוין אלעס, נאכדעם וואס דו האסט שוין אלעס אפגעלערנט, יעצט נוץ דיין מויל, הייב אן רעדן צום אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף מיך, הייליגער באשעפער העלף מיך, הייליגער. וואס? פלעין, הייליגער באשעפער העלף מיך, נאכאמאל הייליגער באשעפער העלף מיך, נאכאמאל הייליגער באשעפער העלף מיך. גייסט אריבער א שוועריקייט?

ניין. מענטעלי. ס'בויט אויף א מענטש ער זאל זיין געזונט און שטארק. געזונט אינעם גוף און געזונט אינעווענדיג. די עיקר דארף מען דאך האבן א געזונטע נפש. אמאל קען זיין א מענטש קען אויסקוקן אינדרויסן ווי א וואוילער בחור, א בעסערער בחור אינעווענדיג. נעבעך, נעבעך, האט נישט קיין מח, האט נישט קיין מנוחה, קען נישט שלאפן, ער קען נישט גיין, אלס פחדים, פחדים, פחדים, דמיונות, דמיונות, דמיונות, שרעקעדיגע, שרעקעדיגע זאכן, וויאזוי קען מען ארויסקריכן פון דעם? וויאזוי קען מען ארויסקריכן פון דעם? א מענטש געוויינט זיך צו צו רעדן צו די אייבערשטער, ער בעט די אייבערשטער יעדע זאך וואס ער דארף, הייליגער באשעפער העלף מיך איך זאל האבן אמונה, הייליגער באשעפער העלף מיך איך זאל גלייבן אז דו ביסט דא, איינמאל א מענטש האט אמונה איז אים די גאנצע לעבן א אנדערע לעבן, די גאנצע לעבן איז אים א אנדערע לעבן, אמונה ברענגט יראת שמים, אמונה ברענגט יראת שמים, ווייל איך האב א נסיון, נו איך האב א, איך האב א פאון, איך האב א פאון, איך קען אויף דעם קוקן עבירות, איך האב א אייפאד, איך האב א, איך האב א קליינע, עני נאמען, איך קען שוין נישט רעדן פון קיין נעמען ווייל יעדן טאג טוישט זיך.

רבונו של עולם היינט א צרה האמיר היינט אויף די וועלט, אזא צרה האמיר היינט אויף די וועלט, דארף איך זיך בעטן דעם אייבערשטן רבונו של עולם העלף מיך איך זאל נישט אריינפאלן אין די צרה פון זיך נישט היטן די אויגן, אבער איינמאל דו האסט אמונה איז שוין כמעט אוועקגעפאלן די גאנצע זאך, ווייל די אייבערשטער איז דא, יעצט.

אזוי ער האט זיך שוין אפגעלייגט דעם גאנצן לעבן, פרנסה וועל איך נישט האבן, וואסערע דזשאב קען איך שוין האבן, ער האט זיך שוין אויסגע'משל'ט אזא שלעכטן לעבן, אז ער ליגט אין בעט און ער וויל נישט אויפשטיין, פשוט כמשמעו, זאג מיר איין סיבה פארוואס איך זאל אויפשטיין, זאג מיר איין סיבה פארוואס איך זאל זיין פרייליך, נאך אביסל איך וועל טרעפן א שידוך, און אז איך וועל שוין טרעפן מיין שידוך זאגט ער מיר.

איך האב איינגעפירט ביי אונז אין די מוסד וואס די ליבאוויטשער רבי האט איינגעפירט, אז יעדער קינד זאל האבן א פריוואטע צדקה פושקע. געווענליך אין די אלע מוסדות ווי אונז קומען איז דא איין פושקע, די מלמד האט א פושקע און מען גייט ארום און מען טיילט אויס. אבער די ליבאוויטשער רבי האט איינגעפירט יעדער יחיד יעדער קינד האסט א צדקה פישקע האסט א צדקה פישקע יו העוו א טשעריטי באקס זאלסט לייגן דעם דאלער אין דיין פישקע שוין האב איך געבעטן מען זאל קויפן פאר אלע קינדער סיי ביי די יונגלעך סיי ביי די מיידלעך פישקעס די קינדער קומען פרעגן איך האב יא מורא פון א בער אה. האסט א פישקע? גיי צו די פישקע, לייג אריין א פעני, הייליגער באשעפער העלף ס'זאל נישט קומען קיין בערן דא, הייליגער באשעפער העלף אז כ'זאל נישט מורא האבן פון קיין בערן, הייליגער באשעפער העלף קיינער זאל נישט געשעדיגט ווערן. דאס איז א מתנה, א מענטש לעבט מיט אמונה, איינער וואס איז נישט קיין מאמין ער לאכט, אה, פישקע, פעני'ס, תפילות, ווער דארף מיך האבן. לאמיר שוין זאגן, ס'איז דא א באשעפער אויבן, אבער ווי קום איך אן אויבן, ווי קום איך אן אז מ'זאל הערן מיינע תפילות אין די זיבעטע די זיבעטע הימל? ביי א יום כיפור קטן, מ'עפנט אויף די ארון קודש, מ'זאגט השם הוא האלקים, מ'שרייט, אפשר וועט אנקומען די זיבעטע השם הוא האלקים, וועט אנקומען אויבן צו די זיבעטע הימל, אבער סתם אזוי, איך, אבער א מענטש מיט אמונה, א גוטע לעבן, כ'האב א פושקע, א צדקה פושקע, מ'דארף נישט לייגן מער ווי א פעני. דאס איז אויכעט א מתנה וואס איז באקומען פון די רבי, די רבי האט געזאגט אז אלס קינד האט ער באקומען פון זיין מאמע א דאלער, נישט א דאלער, איך ווייס נישט וואס איז געווען דארט אין רוסלאנד, א רובל, האט ער דאס צוטיילט אויף פרוטות, ער האט נישט געוואלט געבן איין מאל א דאלער פאר די פושקע, וויפיל מצוות קען מען טון שמעון מיט א דאלער ווען מען געבט צדקה, אדער מען לייגט אריין די דאלער קען מען האבן איין פושקע, איין מצוה. אויב מען טוישט עס אויף אויף הונדערט פעניס, און מען געבט יעדע מאל נאך א פעני פאר צדקה, קען מען האבן הונדערט מצוות. סאו דער רבי ווען ער איז געווען א קליין קינד אזוי ווי ענק, און די מאמע האט אים געגעבן אביסל טאשן געלט, האט ער קודם אויפגעטוישט די קלענסטע פרוטה, און נאכדעם איז ער אריין שטילערהייט אין א שול, און ער איז צוגעגאנגען צום פושקע, און ער האט געזאגט לשם יחוד קודשא בריך הוא, איך גיי יעצט טון א מצוה פון צדקה, העלף מיך אייבערשטער, געגעבן א פעני, שוין אוועקגעגאנגען, האט זיך געמאכט כאילו ער האט פארגעסן פון די מצוה. יעצט גייט ער האבן נאך א מצוה, כ'הער נישט. אז וואס? אויב ס'איז א מצוה האסטו הונדערט מצוות, נו האנדל דיך א קליינע פישקע דוד, האב א פריוואטע פישקע, און האב פרוטות, און געב, לייג אריין א פרוטה, און נאך א פרוטה, און נאך א פרוטה, יעצט האב איך א פרישע פחד, יעצט איז מיר געקומען עפעס א פחד, איך ווייס נישט, געהערט עפעס א שרעקעדיגע נייעס, איך האב עפעס א פחד, אקעי איך וועל גיין צו מיין פושקע, איך וועל געבן א פרוטה לצדקה, און וואס וועסטו טון מיט די פושקע, עסט האבן א פולע פושקע, זאג איך פאר די קינדער עסט מיר ברענגען די פושקע, איך וועל דרוקן א ספר פון רעבן, א קונטרס פון רעבן, א קונטרס פון מוהרא"ש. דאס איז די גרעסטע צדקה וואס איז דא, מען קען מזכה זיין אידישע קינדער, אז אידישע קינדער זאלן צוריק קערן צום אייבערשטן, נישטא קיין גרעסערע צדקה, רבי נתן זאגט צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת, וואס איז צדקתך צדק לעולם, וואסערע צדקה האלט אן לעולם, ותורתך אמת, אז דו דרוקסט תורת אמת פון א צדיק, דאס איז א צדקה וואס איז נישטא קיין גרעסערע צדקה פון דעם. אבער דאס אלץ קומט נאר מיט אמונה. יעצט איך האב א פחד פאר איך גיי שלאפן, וואס טו איך? איך גיי צו די מזוזה, הייליגער באשעפער וואטש מיך, הייליגער באשעפער וואטש מיך פון בערן, הייליגער באשעפער וואטש מיך פון אנדערע חיות, הייליגער באשעפער וואטש מיך, יעצט האבן מיר א פראבלעם אין די באנקס אז מ'קען נישט גיין שלאפן, ס'איז דא לאנגע ליינס ביי די מזוזה, אלע ווילן קושן די מזוזה. שוין, מ'האט זיי מתיר געווען אז דארפן נישט ממש שטיין לעבן די מזוזה, מ'קען אין בעט אויכעט, הייליגער באשעפער העלף מיך איך זאל האבן א גוטן טאג, הייליגער באשעפער העלף מיך איך זאל האבן זיסע חלומות, הייליגער באשעפער העלף מיך איך זאל זיין פרייליך, הייליגער באשעפער העלף אלע אידישע קינדער, א מענטש געוויינט זיך צו, ער רעדט צו די אייבערשטער, ער בעט די אייבערשטער, פשוט ער ווערט געזונט נפשיות'דיג, גייסטיש, ס'פאלן אים אוועק אלע פראבלעמען, אלע דמיונות, אלע פחדים! כ'רעד שוין נישט פון דעם וואס די גוף אליינס, א מענטש ווערט, פון די פחדים ווערט דאך א מענטש דערשראקן און די גוף ווערט אים דערשראקן, אפגעשוואכט, ניין, כ'רעד צום אייבערשטן, די אייבערשטער איז דא, נאך א עצה צו פארטרייבן פחדים, נאך א עצה צו פארטרייבן עצבות, זאגט די רבי זיין פרייליך, הערן מוזיק, הערן, דער רבי אין ספר המידות, א סגולה אוועקצואווארפן פחדים, א סגולה אוועקצואווארפן עצבות, זאל הערן כלי זמר, אמאליגע צייטן, שטעלט דיך פאר אמאליגע צייטן איינער געוואלט הערן מיוזיק, אה האט ער געדארפט באשטעלן א פאוקער, מיט א בלאזער, מיט א האקער, מיט א פידלער, און עילאי ועילאי, ווען זיי זענען אנגעקומען האבן זיי געקענט טרעפן דעם ריכטיגן ניגון פאר אים, און און און און יא מען טראכט אריין וויאזוי האט מען געקענט אמאליגע צייטן זיך מחיה זיין, מען האט אמאל געטראפן ר' נתן ביי א חתונה א ווייטע ווייטע קרוב. האט אזוי געטאנצן דארט, האט ער געמאכט, אין ברסלב מאכט מען קוזשיקלעך, נו, טאמבל סאוסעס, מען דרייעט זיך, מען, אלע מינע, וואס מען קען נאר מאכן פאר פרייליך. האט איינער געפרעגט ר' נתן, וואס איז מיט אייך, וואס האט עפעס א ווייטע קרוב? זאגט ער, איך בין נישט געקומען וועגן די חתונה, וועגן דעם קרוב, איך זוך וואו צו טאנצן, איך זאל זיך אוועק שטעלן אין בית מדרש טאנצן, וועט מען זאגן די ברסלב'ע איך ווייס נישט וואס, א חתונה איז לעגאל, ביי א חתונה איז לעגאל לויט אלע שיטות, אפילו די ערנסטע מענטשן וואס א גאנץ יאר געבן זיי נישט קיין שמייכל, ביי א חתונה קען מען זיך מורה היתר זיין צו געבן א שמייכל, ס'איז דא טאקע ביי חתונות וואס טאנצן אויך מיט מיט א מורא'דיגע מיט א מורא'דיגע עצבות, האסט אמאל געזען? דא מענטשן וואס טאנצן אפילו, ער טאנצט דאך שוין! אוי! ער טאנצט בעצבות, וואס ער טאנצט מיט א מיט א טאנץ פרייליך! נו! טאנצט נישט יענער איז פרייליך, מ'קען זיך חס ושלום זיין פרייליך, א מורא'דיגע פחד צו זיין פרייליך, וואס וועט זיין? האט ר' נתן געזאגט פאר דעם, פאר דעם תלמיד וואס האט אים געפרעגט, וואס דו, דו גייסט צו א ווייטע חתונה? דו גייסט צו א ווייטע קאזין? איך זוך וואו צו האפקענען, דא האב איך א גוטע פלאץ צו קענען האפקען, איך בין געקומען דא טאנצן, איך פריי מיך אז איך האב א רבי, איך פריי מיך אז איך האב א באשעפער, איך פריי מיך אז איך בין א איד, איך פריי מיך אז איך גיי בארד און פאות, איך פריי זיך אז איך גיי טלית און תפילין,

דור הולך ודור בא, זאגט ער איך וויין, איך האב געטראפן א פלאץ מיט ווייסטו א א מצב פון וויינען, קען איך זיך גוט אויסוויינען אויף מיין אויף מיין צרת היצר, איך האב דאך דאך מיינע מיינע אייגענע פראבלעמען, ווי ווייט איך בין פונעם אייבערשטן, און ווי איך דארף נאך פאררעכטן, און ווי איך דארף נאך ווי איך דארף נאך מער לערנען און מער דאווענען און מער פאררעכטן מיינע מעשים, אבער היינטיגע צייטן האט די אייבערשטער רחמנות געהאט אויף אונז, און די אייבערשטער האט געזען. ווי צובראכן אונז זעמיר, דארפסט נישט גיין רופן א פאוקער מיט א האקער מיט א מיט א בלאזער, דא האסטו א סידי פלעיער אין די קאר, האסט א אוקס ווייער, האסט אינדערהיים האסטו ספיקערס, לייגסט צו א מוזיק, קענסט פיקן פונקטליך וואסערע מוזיק דו ווילסט יעצט, יעצט וועט מיך פרייליך מאכן די מוזיק, צינדסט אן א גוטן סידי און הייבסט אן טאנצן, מען דארף טאנצן, יונגעלייט דארפן וויסן אז אינדערהיים דארף אלץ זיין פרייליך. מוהרא"ש האט אלץ געזאגט פאר די אינגעלייט נאך די חתונה, קויף דיך א גרויסן סטיריאו, אמאל געהערט פון דעם? אז ס'זאל ארויסהערן פון די ווענט זאל מען אויסהערן דא וואוינט א לעבעדיגע איד, דא וואוינט א לעבעדיגע איד, דא וואוינט אן ערליכע איד, פרייליך פרייליך פרייליך, טאנצן טאנצן טאנצן, קען א שכן אריינקלאפן טו מיר א טובה, קינדער שלאפן שוין, מאך אביסל שטילער, ס'נישט דארפן גיין זיך מוהרא"ש האט געזאגט אז מ'דארף טאנצן.

איך וואוין העכער א אלמנה, די אלמנה זאגט אז מען האקט און מען טאנצט און מען טאנצט און מען טאנצט, און דא זאגט מוהרא"ש מען זאל טאנצן, וויכטיג, וויכטיג, נישט טשעפענען מיט קיין אלמנה, נישט טשעפענען מיט א שכן, זייער זייער א הארבע זאך, טו דיך אויס די שיך, טאנץ מיט די זאקן, טאנץ מיט די זאקן, מען קען טאנצן אויף א געוויסע וועג צו האקן, און מען קען טאנצן אזוי סאפט, מען טאנצט, מען פרייט זיך, מוהרא"ש האט אלץ געטאנצן.

אלע פחדים, די עיקר וויאזוי מען נעמט אוועק אלע עצבות, דורך אמונה. אמונה. און וויאזוי באקומט מען אמונה? האמנתי כי אדבר. איך בעט די אייבערשטער, הייליגער באשעפער איך וויל דיך פילן, הייליגער באשעפער איך וויל דיך שפירן. סרולי רעד צו די אייבערשטער. ווען דו גייסט אראפ פון דא ביז די חדר, אונז האמיר נישט קיין קיין קלאסרומס נאך דא מיט עירקאנדישן, קוים אין שול איז דא עירקאנדישן, מען לערנט אין די וואלד, אזוי ווי פארצייטנס. סאו ווען דו גייסט אראפ פון דא ביז די חדר, וואקסט דיך יעצט צווישן ביימער. הייליגער באשעפער, שכוח פאר מיין לעבן, איך דאנק דיך פאר מיין לעבן, העלף מיך איך וויל זיין א ערליכע איד. שמעון, ווען דו גייסט אראפ צו די חדר, רעד צו די אייבערשטער, רעד צו די אייבערשטער. בחורים, עטס שפאצירטס דא אין קעמפ, איך גיי פון איין פלאץ צום צווייטן פלאץ, פון דא ביזן פול. און פון פול גיי איך צוריק צו די בית מדרש, וואקסט אויף די גראז, זאג א ווארט, הייליגער באשעפער, איך דאנק דיך פאר מיין לעבן, הייליגער באשעפער, העלף מיך ארויס מיט וואס איך מוטשע מיך, העלף מיך ארויס, איך דארף א ישועה, הייליגער באשעפער, העלף מיך ארויס, איך וויל אביסל לערנען יעדן טאג, איך וויל אביסל דאווענען יעדן טאג, הייליגער באשעפער, איך וויל אביסל יראת שמים, איך וויל אביסל שמירת עיניים. איך האב שוין נעכטן גערעדט א גאנצע דרשה אז א בחור דארף זיך אפמאכן ביי זיך, איך לייג אוועק מיין פאון נישט ווייל מיין מגיד שיעור לאזט נישט אדער מיין ראש ישיבה גייט מיר כאפן, ער איז יאסעלע. איך דארף אליינס זיין זויבער פארן אייבערשטן, איך דארף אליינס זיין אויסגעהאלטן. איך האב אויסגעשפילט די סיסטעם. וועם האסטו אויסגעשפילט? האסט דיך אליינס אויסגעשפילט.

ס'קומט ראש השנה, וואס טו איך דא? איך זינק, איך זינק אין בלאטע, איך קוק נישט קיין גוטע זאכן. ס'אזא רחמנות אויף אידישע קינדער, ס'אזא רחמנות ווען מ'זעט ווי א מענטש, נעבעך, שוין, ביי אים איז היתר רצועה נישט דא. מ'קוקט, מ'קוקט, מ'טוט, מ'גייט, מ'רעדט, ניין, רבונו של עולם, וואס וועט זיין מיט מיר? איך וויל זיין אן ערליכע איד.

אבער איינמאל מען געוויינט זיך צו, ס'איז אייז קריעם, ס'איז טשאקלעד, ס'איז, ס'איז א געשמאק, איך זאג דיר, פרוביר עס אויס, פרוביר עס אויס, טרעף דיך א פלאץ וואו קיינער איז נישט דארט, האסט אזא פלאץ? טרעף א פלאץ וואו קיינער איז נישט דארט, וואו? אין פעלד, דארפסט האבן א פעלד, דען קומסטו אן אין פעלד?

איינער קוקט אריין אין דיין מויל וואס דו טוסט, איינער קוקט אריין אין דיינע אויגן וואס דו טוסט, דער רבי האט געזאגט, איינער איז געקומען זאגן פארן רבין, איך האב נישט, איך האב נישט קיין חדר מיוחד פאר התבודדות, דער רבי האט אסאך גערעדט מען זאל האבן א עקסטערע באזונדער א רואיגע פלאץ ווי מען קען דינען דעם אייבערשטן, זאגט ער, איך האב נישט, איך האב א קליינע הויז, זאגט אים דער רבי, דו זיצט אין בית מדרש, דו דאווענסט מיט א סידור, איינער ווייסט צו דו זאגסט די ווערטער, צו דו רעדסט צו די אייבערשטן?

און און יואלי לעווי דיין טאטע האט מיר געזאגט ווען ער איז געגאנגען דער טאטע גענומען מהרש אין שפיטאל, טאטע נישט קיין ברסלב'ע חסיד נאר די קינדער שיקט ער דא, און מהרש האט אים געזאגט אז אויפן וועג ארויס שוין נאך אביסל גיי איך שוין אהיים מ'זאל אנקומען אין שפיטאל, מהרש זאגט אים אויף שבת זאל איך שוין זיין אינדערהיים, ער קאלט מיך אן מיט איין שמחה מהרש קומט אהיים, זאג איך אים ווי ווייסטו?

ווייסט נישט פון אידישקייט, ער זאגט מיך, זייט דו ביסט אנגעקומען דא, מען רעדט פונעם אייבערשטן, האב איך אנגעפאנגען צוריק, שוין, די טאכטער איז געקומען דא פאר א וואך צייט, און צוריק געפארן ווי זיי וואוינען, און ער וואוינט אויך דארט, ער קומט נאר אהער דא פארן זומער, רופט זיך אן די די די פרוי פאר איינע פון די בחורים וואס זענען געווען העלפן אהיים טראגן די טאכטער, נאך אביסל גייען מיר שוין אויכעט אהיים, און דער בחור קומט מיר זאגן. דאס געהערט, זיי גרייטן זיך שוין צו שטארבן. זאג וואס? לייבי, א ברסלב'ע בחור, ער האט שוין פארגעסן וואס מיינט מ'גייט אהיים. מ'גייט אהיים מיינט מ'גייט באלד אהיים צום אייבערשטן. און ער האט געהערט די צוויי אלטע מענטשן רעדן דא, אז די טאכטער פארט יעצט צוריק, נאך אביסל גייען מיר שוין אויך אהיים, זיי רעדן נאך אידיש, נאך אביסל גייען מיר שוין אויך אהיים.

איך האב נישט קיין פלאץ ווי צו גיין התבודדות ווי דו ביסט ווי דו שטייסט ווי דו גייסט רעד צום אייבערשטן אויך אין ברסלב אליינס איז געווארן א גאנצע זאך מ'זאל גיין התבודדות דארט אוודאי האט דער רבי געזאגט אז מען זאל טרעפן א פלאץ ווי קיינער דרייט זיך נישט דארט אפילו א גאנצע טאג פיין אויב איך האב עס מה טוב ומה נעים אויב איך האב עס נישט זאל איך יעצט ווארטן אז נעקסטע וואך וועל איך פארן אין א וואלד א גאנצע טאג און געוואוינען זיך זיך צו צו רעדן צום אייבערשטן. ס'איז געווען ברסלב'ע חסידים, ארבעטארערס. זיי האבן א גאנצע טאג גערעדט צום אייבערשטן, געווען א שוסטער אין אומאן, מענטשן פלעגן אריינקומען, ער איז געווען אזוי ספעיסד אוט הייסט עס, ער האט נישט געכאפט אז מענטשן קומען אפילו אריין, ער האט געהאקט די שיך. היינט איז שוין כמעט נישט דא קיין קיין שוסטערס, ס'איז א דיספאוזעבל וועלט, אה, צורייסט זיך א שיך, אוועקגעווארפן. מוישי, דיין זיידע האט א געשעפט אין וויליאמסבורג, וויאזוי הייסט עס? מוישי שיך, יא? ווי? מאך עס? ווי איז דיין זיידנ'ס געשעפט? אויף רויבלינג? לעבן אונז? נו, היינט איז כמעט נישט דא ווייל היינט א שיך האט זיך צוריסן, איך גיי איינקויפן א נייע. אבער אמאל איז געווען א גאנצע עסק א שיך, ס'האט זיך דא געעפנט, מ'דארף עס דא צוקלעבן, מ'האט עס דא געמאכט, מ'האט געהאלטן א שיך ווילאנג מ'האט געקענט האלטן א שיך.

דאס מיינט דביקות? וואס מיינט דביקות? וואס מיינט דביקות? א מענטש לעבט מיטן אייבערשטן, א מענטש לעבט מיטן אייבערשטן, וואס מיינט דביקות בשם? אז איך איך בין עפעס א אנדערע מין באשעפעניש פון אנדערע באשעפענישן? עפעס א אנדערע, א קערעקטער? מענטשן האבן זייער ליב פאר א רבי א קערעקטער, א א א דארע, געבויגענע, אינטערעסאנטע. אויב איז ער נארמאל, וואס איז ער א רעבע? וואס איז ער? איי ער לערנט דיך אויס רעדן צו די אייבישטער, איי ער לערנט דיך אויס לערנען תורה, איי ער לערנט דיך אויס לעבן, יא אבער איז א רעבע? דאס איז א פלעינער מענטש, נאכאמאל איז א חבר, א רעבע איז עפעס א געבויגענע, א אינטערסאנטע זאך, איינער וואס עסט נישט, וואס שלאפט נישט, א פארדרייטע זייגער, איינער צינדט נארמאל חנוכה לעכט אין צייט, נאכן זמן, וואס?

כ'ווייס נישט וואס הדלקת הנר, וואס טוט מען? מ'דארף כאפן די קדושה, מ'דארף עפעס, ווי כאפט מען זיך אן? וואס טוט מען דא? שאקלען די מנורה? ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, און חנוכה און זיצן און א שמחה און גערעדט צום אייבערשטן דארט, געבעטן דעם אייבערשטן, נו, א מחיה, א מחיה. וואס מיינט דביקות? וואס מיינט דביקות? איינער וואס איז עפעס כ'ווייס נישט שלאפט מיט די הוט, האט א צופארענע בארד, עפעס אינטערעסאנט, נישט פלעין, ניין, דביקות א מענטש לעבט מיטן אייבערשטן, געווען א א ברסלב'ע חסיד האט ער געהאט א געשעפט א עסן געשעפט, מוהראש ברענגט עס אין ספר פרנסה טובה, הערליכע מעשה אין בעק פון די פרנסה טובה.

געב א שמייכל פאר יעדן קינד, געב א גוט ווארט פאר יעדן קינד. אסאך מאל א באס דרייווער קען ראטעווען אידישע לעבנס. כ'זאג עס דא ווייל ס'דא דא אפאר בחורים וואס דרייוון קינדער און יונגעלייט וואס דרייוון קינדער. דו קענסט ראטעווען אידישע לעבנס. קען זיין א קינד וואס קומט און גייט און קיינער קוקט נישט אויף אים במשך דעם גאנצן טאג. ער איז נישט אינטערעסאנט פאר די מלמדים. איז נישט אינטערעסאנט פאר די מלמד, איך ווייס די מאמע טוט אים אן בגדים פון פון יארן צוריק, ער קומט נישט ער ציט נישט קיין אויג, ביסט דאך א מלמד הערשל. נו, קומט א וויפיל קינדער האסטו? פינף און צוואנציג קינדער, נו איז דאך דא קינדער וואס סטארן ארויס. דא קינדער וואס סטארן ארויס, וואו! ער איז שיין אנגעטון, א קינד מיט די שכינה אויף אים, רויטע בעקעלעך, פששש, מיט אזאנע שיינע פאות, ס'איז ממש אזוי, נו, הייבט ער אן אומווילענדיג, גוט מארגען, א גוטן טאג, און דער אנדערע קינד קען דורך גיין א גאנצע טאג, ער באקומט נישט דעם שמייכל, קומט א באס דרייווער, אה, גוט מארגען, וואס מאכסטו, און ער זעט גלייך די קינדער. דא גלייך די קינדער וואס האבן נישט קיין געהעריגע שטוב, די ווילדעווען ארום אויפן באס, גייט ער מיט זיי גייט ער א אנדערע א אנדערע, דארף נישט יעדע זאך זעהן פון זיי, דארף נישט יעדע זאך אפשטעלן דעם באס און מאכן א גאנצע צימעס, אסאך מאל דא האט דער פונקטליכער אה, זעץ זיך נישט אראפ, ער ער דארף קודם לעבן, ער דארף קודם געזונט ווערן, לאז אים אביסל, לאז אים האבן אפאר מינוט וואס קיינער זאגט אים נישט גארנישט וואס צו טון.

לאז דיין קינד בורדענען! ס'איז א געזונטע זאך, איך ווייס די אייניקלעך קומען צו אייך, ס'א זיידע האט שוין נישט קיין כח אסאך, לאז שוין מנוחה אביסל, אבער קינדער וואס טאנצן און קינדער וואס לויפן, דאס זענען די געזונטסטע קינדער! א קינד וואס איז א מעקעלע, בעקעלע, טשעקעלע, פעקעלע. שוין, נו, מיר גייען שוין עפעס זען, אבער א קינד וואס לויפט, שפרינגט, טוט, לאז! לאז אויפוואקסן דיינע קינדער, לאז זיי ווערן עצמאי! זעלבסט זיכער, זעלבסט זעלבסטשטענדיג איז א. איך האב איך דרייוו א באס, מחיה. איך דרייוו א באס. נו, איך וועל בעטן דעם אייבערשטן הייליגער, קודם בעט איך דעם אייבערשטן הייליגער באשעפער א פושקע. ער זאגט מיר, יענקי, ער דרייווט א אנדערע מוסד יעצט. און די קינדער פרעגן אים, וואס זאגסטו ווען דו לייגסט אריין אין די פושקע? יא, דער רבי זאגט פאר מען פארט ארויס אונטערוועגנס, זאל מען געבן צדקה. ני, איך גיב צדקה, כ'האב דאך א מויל, הייליגער באשעפער העלף איך זאל אנקומען בשלום מיט אלע קינדער, נישט הויעך, רעד שטיל, אן א קול. די קינדער אין בעק זעען די שפיגל, די יעדע מאל די דרייווער, דרייווער! וואס וואס זאגסטו? וואס מאכסטו מיט די ליפן? וואסערע פסוק זאגט מען? זאג איך, איך זאג נישט קיין פסוק, ער דרייט זיך אויס פאר די קינדער, ער איז זיי מסביר, איך רעד צו די אייבישטער, קינדער קוקן, קינדער כאפן. קינדער כאפן שנעלער אמונה ווי דערוואקסענע, ווייל זייער נשמה איז נאך וואך, נאך נישט, מ'האט עס נאך נישט איינגעשלעפט א טיפע ווי זיי הייסן אנעסטידזשע, מען שלעפט איין א, ער איז נאך אויף, זאגט דער רבי ווי יונגער מען איז, מ'זעט אסאך מאל בחורים גלייכן זייער די ברסלב'ע רבי, ס'באדערט אים נאך, ס'באדערט אים נאך, ס'קרענקט אים נאך, דו האסט נאך א פראבלעם, ביסט אראפגעפאלן אין קדושה, טוה מיר א טובה, דאס איז עס, אזוי איז עס ביי מענטשן. א בחור ס'קרענקט אים וואס? איך בין פוגם בברית? איך וויל עס נישט טוהן, וואס טוה איך דא? בחורים רייסן זיך זיי זוכן ברסלב'ע ספרים, ווי קען איך האבן עפעס חיזוק איך וויל זיין גוט, אן עלטערער שוין שוין שוין נעבעך צוגעוואוינט, די ערשטע מאל זאגן חז"ל נו א מענטש א מענטש טוט אן עבירה וואס די ערשטע מאל? די ערשטע מאל ווערט ער נאשעס, די ערשטע מאל מ'ווייזט פאר א ריינער בחור קום איך דיר ווייזן דא עפעס גיב א קוק. ער קוקט אפ די פופצן מינוט, ער גייט אהיים, ער גייט נישט קענען עסן, נישט שלאפן, יא, ער ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך. די צווייטע מאל, די דריטע מאל, פערדע מאל, פיפטע מאל, מאכט זיך באקוועם, ער לייגט זיך אריין דארט אין דעם גארביטש, און די אייבערשטער זאל אפהיטן נאכדעם, האסט געזען היינט די בער איז דא געווען, און די פאליס וויל אים אוועקנעמען, ער וויל נישט אפלאזן דעם גארביטש, און מען שיסט אים.

די ווייב לויפט דיר אוועק, די קינדער לויפן דיר אוועק, א מענטש, א מענטש מיט עבירות קען נישט האבן קיין לעבן, גייט נישט צוזאמען, אבער ער קען נישט אפלאזן זיין גארביטש, ער קען נישט אפלאזן זיין גארביטש. די ערשטע מאל א מענטש זינדיגט קלאפט אים נאך די הארץ, און די צווייטע מאל. נעשה לו כהיתר און נאכדעם על כל פנים אז דו ביסט א מלמד א גאנצע טאג ווייסט מוהרא"ש האט פארציילט מוהרא"ש אויך געדרוקט אין ספר פרנסה טובה א מורא'דיגע מורא'דיגע ספר אז מ'האט געהערט ס'איז געווען א ברסלב'ע מלמד ווייסט ווער ס'איז געווען? מוהרא"ש אליינס זייער אסאך מעשיות מוהרא"ש האט פארשטאנען כ'וועל שרייבן איך בין אזוי און אזוי ווער גייט עס נעמען היה מלמד מאנשי שלומינו, א מענטש ליינט עס, טאקע אנשי שלומינו? איך מעג זיין פון אנשי שלומינו? ניין, דו ביסט דאך א פלעינע מענטש. היה אחד מאנשי שלומינו האט מיר פארציילט איינער, ער פלעגט אריינקוקן ביי אים אין כיתה, און האט געשפירט דארט ממש ווי די שכינה רוהט, ס'איז אמאל אנגעקומען דארט פרשת פרשה פון ויצא. און ער הערט ווי דער מלמד זינגט מיט די קינדער, ויקץ יעקב, יעקב האט זיך אויפגעוועקט, אלע קינדער זאגן, ויקץ יעקב, יעקב האט זיך אויפגעוועקט משנתו פון זיין שלאף, משנתו פון זיין שלאף, ויאמר און ער האט געזאגט, ויאמר ער האט געזאגט, אכן עס איז וואר, אכן עס איז אמת, יש השם במקום הזה, דער אייבערשטער געפינט זיך אין די פלאץ, ואנכי, די מלמד האט געהייסן די קינדער זאלן עס אויסטייטשן אויף זיך, ואנכי און איך לא ידעתי, איך האב נישט געוואוסט דערפון, ער איז געשטאנען אינדרויסן, ס'האט אויסגעקוקט ממש ווי אלע קינדער, מען וועקט זיי אויף יעצט פון שלאף, ויקץ יעקב, נישט עפעס א מעשה וואס איז געווען. דער איד געט זיך א וועק אויף פון שלאף, ער זאגט, אכן יש השם במקום הזה ואנכי לא ידעתי, איך האב נישט געוואוסט פון דעם. ער האט געפילט ממש א א מלמד קען אמאל נעמען די קינדער און ארויף טראגן אויבן צום אייבערשטן, ממש אריין לייגן אזא שטארקע אמונה, וועגן דעם האט דער בעל שם הקדוש געזאגט אז די מלמדים, שוחטים, סופרים, שבתי צבי ימח שמו, ער האט געוואלט אויסרייסן אידישע קינדער פונעם אייבערשטן, האט ער גענומען די דריי פאזישאנס, מלמדים, שוחטים סופרים, פארדארבענע יונגען, אזוי א מלמד א פארדארבן יונגל רעדט מיט יונגלעך און ער מאכט א דזשאוק אויף הייליגע ר' מיילעך און ער מאכט א דזשאוק אויף הייליגע ר' זושא און ער מאכט א דזשאוק אויף הייליגע בעל שם טוב, ער האט אריינגעלייגט פויזן ער האט זיי געהארגעט פאר די לעבן. ליצנות איז אזוי ווי א פאנצער פאר קדושה. ליצנות, נישט דא נאך א עקלדיגערע זאך ביים אייבערשטן ווי ליצנות. א דזשאוק אויף די אמונה, א דזשאוק אויף עפעס א ווארט פון חזל, א דזשאוק אהער, א דזשאוק אהין, ס'לאזט שוין נישט אריין קיין יראת שמים. וועגן דעם איז דער בעל שם הקדוש געקומען און געזוכט מענטשן אינגעלייט, אלע הייליגע הייליגע תלמידי בעל שם טוב, זיי געמאכט מלמדים, שטילערהייט מלמדים, מ'האט אויסגעגעבן, מ'האט געכאפט א מלמד א חסיד, מ'האט געכאפט א מלמד א חסיד, די אלע אלע מעשות גייט אזוי, ער האט שוין פארהארגעט אלע קינדער, ער האט שוין אריינגעלייגט אין זיי אזא גיפט, א גיפט של קדושה, א סם החיים, אז ס'איז דא א באשעפער, ס'איז דא צדיקים, ס'איז דא א בעל שם טוב, און מען דארף וויסן, מען דארף גלייבן אין צדיקים, צדיקים קענען אונז ברענגען צום אייבערשטען, אייבערשטער העלפן מען זאל זוכה זיין, יעצט קומט אלול, טו אביסעלע, אביסעלע, וואס טוסטו, דו שטייסט אין א פלייש געשעפט, מאך פון דעם א בית המקדש, מאך פון דעם א בית המקדש, הייליגער באשעפער, רעד, רעד צום אייבערשטן, וואס די גוים זיי טראכטן נישט אז דו הערסט ווי זיי רעדן, און דער איד האט אלץ מורא, כ'רעד הויך מ'וועט מיינען, מ'וועט מיינען איך בין משוגע געווארן, דער גוי רעדט אלע זיינע שמוץ הויך, אים גייט נישט אן וואס איך הער, איך רעד אויך הויך צום אייבערשטן, כ'רעד אויך הויך צום אייבערשטן, געווען א ברסלב'ער חסיד וואס פלעגט פארן מיטן טרעין, אין טרעין, דארף איך דיר זאגן וואס א טרעין איז?

דאס איז א וואגאן וואס פארט קיין אוישוויץ, וויאזוי קוקסטו דאס אן? ווי דו ליינסט די מעשה ביכלעך וואס איז געווען פון ימח שמם וזכרם די דייטשן האבן גענומען א וואגן און אריינגעשטופט מענטשן מיט נישט קיין נארמאלע וועג, שוין. און וואס איז יעצט? מען שטופט אריין אידישע קינדער שטופן זיך אריין אין א אנגעפילטע וואגן מיט מיט גוים און גויטעס, רבונו של עולם, מען ווערט פארברענט דארט! מען ווערט פשוט פארברענט!

זאגט ער אין טרעין קוק איך נישט אויף קיינעם איך שריי איך שריי צום אייבערשטן אויפן קול ס'איז נישט קיין נארמאלע מענטש דא קיינער אין דעם וואגן איז נישט נארמאל קיינער גייט נישט אנגעטון אויף א נארמאלע וועג קיינער אינטערעסירט נישט דעם צווייטן קען איך נישט יעצט קוקן איך דארף אכטונג געבן אויף מיר רבונו של עולם העלף מיך איך זאל נישט פארברענט ווערן הייליגער באשעפער רעדט הויך צום אייבערשטן סאו דו קענסט מאכן ווי דו ביסט קענסטו מאכן פון דיין פלאץ א גן עדן. א מלמד, א חידוש נפלא, א מלמד, קענסט אריינהייבן אריינלייגן אין קינדער, קענסט אריינלייגן תמימות, דו קענסט אריינלייגן אין זיי תמימות, נעם א פושקע, גיי ארום צו יעדע קינד, יעדער זאל אריינלייגן א פרוטה לצדקה, יעדער זאל בעטן די אייבערשטער, הייליגער באשעפער, ביידע הענט, הייליגער באשעפער העלף אז איך זאל זיין געזונט און מיינע עלטערן זאלן זיין געזונט, לייגסט אריין אמונה האסטו געהאלפן דעם מענטש פאר די לעבן. נאך פאר רוחניות'דיג, גשמיות'דיג, נפשיות'דיג. דו ווייסט וואסערע צרות ס'איז דא פון מענטשן וואס ליידן נעבעך אין מח? אינדרויסן זעהסט נישט. זאג מיר ווער ליידט דא אויפן מח? קיינער זעהט דאס נישט. קיינער ווייסט דאס נישט. עס קען אסאך מאל זיין א געשמאקער בחור. קיינער ווייסט נישט וואס טוט זיך ביי אים אין הארצעלע, אין קאפעלע. ער גייט ארום ממש אן א קאפ. ס'פייניגט אים, ס'עסט אים, שווערע דמיונות, שווערע פחדים. האט ער אמונה, איז אים עס אויסגעהיילט.

פארוואס האסטו נישט מורא פון א פליג? פרעג איך דיר. פארוואס האסטו נישט מורא פון א פליג? ווער פון דא האט מורא פון א בער? נישט קיין בושה, וואס? ענק זענען אלע שטארק, איא? אזוי שטארק, גייסט שטיין נעבן די בער אזוי? וואס? אין שול האסטו נישט מורא, אינדרויסן יעצט? דו קענסט ארויסגיין צו דרויסן לייגן א גארבידזש בעג? פארוואס האסטו נישט מורא פון א פליג?

מיט א מורא'דיגע חוצפה גענומען א מעסער אריין געשטאכן אין די פרוכת, און די אייבערשטער האט מיטגעשפילט מיט אים, עס איז ארויס געקומען בלוט, ער זאל קוקן, אה! כ'האב געשטאכן דעם אייבערשטן, קוק ס'איז געקומען בלוט, צוזאמגענומען אלע כלים, און זיך ארויסגעזעצט אויף א שיף אויפן וואסער, און אוועקגעפארן קיין רוים, און די אייבערשטער האט אנגעפאנגען מאכן א שטורעם ווינט. רופט ער זיך אן מיט א חוצפה צום אייבערשטן, ס'זעט אויס ווי דו קענסט נאר פייטן מיט מענטשן אויפן וואסער, איך בין דאך געווען ביי דיר אין פאלאץ, האסטו נישט געפייט דארט מיט מיך? אויפן וואסער פייטסטו? די מבול האסטו געמאכט מיט וואסער, פרעה האסטו אפגעווישט מיט וואסער, מיך ווילסטו אויך אפווישן מיט וואסער? ווארט איך זאל אנקומען קיין רוים, איך וועל שטיין אויף די יבשה און לאמיר זען ווער ס'איז שטערקער, עפרא לפומיה, אפיקורס, האט דער אייבערשטער געזאגט, איך וועל מיך מיט דיר קריגן אויף די יבשה? נישט קריגן אויף די יבשה? איך וועל ווייטער נישט גיין אויף די יבשה, איך וועל נעמען די קלענסטע באשעפעניש, און זי וועט מאכן די דזשאב מיט דיר. די אייבערשטער נעמט א קליינע פיצעלע פליגעלע, די פליגעלע איז אריין אין זיין נאז, און עס האט ארויפגעגאנגען אין מח, האט אנגעפאנגען עסן שטאטעלעך, שטאטעלעך, שטאטעלעך, עס איז געווארן א גרויסע פייגל, און זי פלעגט אים האקן אויפן קאפ אינעווענדיג. ווען א פייגל פליעט דא אריין אין בית מדרש, וואס טוסטו? איך לויף ארויס. אבער אז די פייגל איז אין מיין מח, ווי לויף איך? ער איז משוגע געווארן. האט ער געדינגען איינעם. ער האט אויסגעפיגערט אז ווען די פייגל הערט נויז סטאפט עס צו האקן, דערשרעקט זיך עס. האט ער געדינגען א מענטש זאל שטיין, א איד זאל שטיין לעבן אים און האקן פיר און צוואנציק שעה. נאר ווען מען האט געמאכט נויז האט די פייגל נישט געהאקט אויפן קאפ ביז ס'איז אדורכגעגאנגען. א לאנגע צייט ער איז געשטארבן האט אויפגעשניטן דאקטוירים אויפגעשניטן זיין קאפ און ער איז אזא גרויסע פייגל געווארן פון א פיצקעלע פליגעלע פארוואס זאגסטו א פליג קען גארנישט טון אויף יעדע קינד וואס האסטו נישט מורא פון א פליג אז די אייבערשטער וויל קען א פליג אוועק נעמען א מענטש פון די וועלט א שפין ס'דא מענטשן וואס פארלירן זייער לעבן פון א שפין פון א טיק פיצקעלע שפין פיצקעלע ספיידער און אז דער אייבערשטער וויל נישט. קען א גרויסע בעל חי דיך נישט אוועק נעמען. אז די אייבערשטער וויל איך זאל צוריק אהיים גיין, זיצן אויף מיין קאוטש אינדערהיים, טרינקען מיין טרינק, און יעצט איז געקומען די צייט וואס איך דארף צוריק גיין אהיים צום אייבערשטן. און אז די אייבערשטער וויל נישט, נאך נישט געקומען מיין צייט, בלייב איך נאך לעבן. מיינט נישט צו זאגן אז איך מעג יעצט ארויפגיין אויף א דאך און אראפשפרינגען און זאגן קוק אהער, אלעס די אייבערשטער. ווייל דער אייבערשטער זאגט דו טארסט עס נישט טון, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. קוק אהער, איך שפרינג אריין אין הייוועי, איך וויל לויפן אויף די FDR, איך וויל נאכלויפן א קאר, און און אז ס'איז באשערט איז איז באשערט, און אז נישט נישט, ניין ניין ניין, דאס איז סכנת נפשות, דאס איז סכנת נפשות. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אבער איך זאל יעצט ארום גיין מיט פחדים מעכי, וואס גייט זיין, וואס גייט זיין, וואס גייט זיין.

גיב דיך א וואש, גיב דיך א וואש, וואש דיך דריי סעודות שבת, וואש דיך דריי סעודות שבת, איי וואס קען איך טון עפעס פאר אלול עפעס א גרויסע זאך, וואש דיך דריי סעודות שבת, זינג זמירות שבת. פיין יעצט מ'גייט דאווענען מעריב.